בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות דף עיין ה, מ'הייבמיר אן דף עיין ה עמוד א', די ערשטע פון די ברייטע שורות ביי די צוויי פינטלעך, כל מומין שפוסלין וכו' איז אזוי, מ'האמיר געזען אין די משנה אז כל מומין שפוסלין בכהנים פוסלין בנשים, אז די אלע מומין וואס שטייט אין פסוק וואס איז דא ביי כהנים, הייסט אויך מומין ווען עס קומט צו פרויען, אז א מענטש וויל גט'ן זיין פרוי מיט א תירוץ אז זי האט א מום, וואס מיינט א מום? די מומין וואס מ'טרעפט ביי די כהנים. זאגט אונז די גמרא, די גמרא ברענגט א ברייתא, תנא האמיר געלערנט אין א ברייתא, הוסיפו עליהן, אז חזל האבן מוסיף געווען ס'טייטש חוץ פון די אלע מומין וואס דא ביי כהנים האט מען מוסיף געווען ביי פרויען נאך דריי מומין זיעה א פרוי וואס שוויצט כסדר ושומא דאס איז א פלעק אויפן הויט ס'איז א סארט ווארצל וריח הפה און אז ס'קומט כסדר א שלעכטע שמעק פון די מויל דאס איז זאכן וואס איז א מום ביי א פרוי על אף וואס ביי כהנים הייסן די דריי זאכן נישט קיין מימון? פרעגט די גמרא אזוי, והני בכהני לא פסלי, די מומין זיעה שומא ריח הפה איז נישט קיין מומין ביי כהנים, והתנן, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין בכורות, די משנה רעדט דארט פון קרבנות, זאגט די משנה הזקן, והחולה, והמזוהם, סיי א בהמה וואס איז אלט, אדער קראנק, אדער מזוהם וואס שמעקט איז די דריי זאכן זענען מומין ביי קרבנות מען טאר נישט ברענגען אזא בהמה אלץ קרבן ותנן און מיר האבן געלערנט דארט אין א אנדערע משנה אז מומין אלו בין קבועין בין עוברין פסולין באדם אז די זעלבע מומין איז אויך דא ביי כהנים איז זעהן מיר אז מזוהם פשט אז סקומט ארויס א שמעק איז א מום וואס איז אויך דא ביי כהנים איז וויאזוי זאגט דא די ברייתא אז זיעה און ריח הפה וואס דאס איז זאכן וואס האט צוטון מיט א שמעק, איז נאר דא ביי פרויען און נישט ביי כהנים, אונז האמער דאך א משנה אין בכורות וואס דארט איז משמע אז מזוהם אז ס'קומט ארויס א שמעק איז יא דא ביי כהנים, ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, אמר רבי יוסי ברב חנינא לא קשיא, כאן בזיעה עוברת, כאן בזיעה שאינה עוברת, פשט ס'דא צוויי סארט זיעה, ס'דא א זיעה א שוויץ וואס גייט אוועק, פשט ס'איז נישט אלעמאל אז ס'קומט א שוויץ, איז אזא סארט שוויץ א זיעה עוברת איז ביי כהנים איז דאס נישט קיין פסול, ווייל ווילאנג די כהן שוויצט נישט קען ער טון די עבודה, בשעת'ן שוויצן פארשטייט זיך קען ער נישט טון די עבודה, אבער לאמיר זאגן ס'איז דא א טאג וואס ער שוויצט נישט קען ער טון די עבודה, מה שאין כן ביי א פרוי, אוודאי הייסט דאס א מום, ווייל א מאן קען זאגן איך האלט נישט ביים לעבן מיט אזא סארט פרוי, איז פון אזא סארט זיעה עוברת רעדט די ברייתא, מה שאין כן מזוהם וואס שטייט אין די משנה אז דאס איז א מום ביי כהנים, רעדט מען א זיעה שאינה עוברת, וואס דאס איז טאקע א מום אויך ביי כהנים. רב אשי אמר, רב אשי ענפערט אן אנדערע תירוץ, זאגט ער, זיעה אמזוהם קא רמית, פרעגסט א קשיא אויף די צוויי זאכן זיעה מיט מזוהם ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, פשט דאס וואס שטייט אין די משנה אין בכורות אז מזוהם איז א פסול ביי כהנים, איז אין הכי נמי ווייל מזוהם מיינט אז סקומט ארויס א שמעק פון א מענטש וואס דאס האט נישט צוטון מיט שווייס אדער א מויל וואס שמעקט דאס איז א שמעק וואס מקען נישט פטור ווערן פון דעם וואס דאס אוואדע איז א מום ביי כהנים מה שאין כן זיעה און ריח הפה דאס איז א מום נאר ביי פרויען נישט ביי כהנים און ווי רב אשי איז מסביר ווייל התם גבי כהנים ווען סקומט צו כהנים א כהן וואס שוויצט אדער אז סקומט ארויס א שמעק פון זיין מויל קען ער זיך א עצה געבן מיט דעם אפשר לעברה בקיוהא דחמרא איז טאמער ער שוויצט קען ער זיך אפוואשן מיט אזעלכע זויערע וויין וואס דאס נעמט אראפ די שמ די שוויץ, ומריח הפה נמי אפשר דנקט פילפלא בפומיה, טאמער די מויל שמעקט קען אריין לייגן פעפער אין די מויל, נעמט עס אוועק די שמעק, ועביד עבודה, און נאכדעם טוט ער די עבודה, אבל גבי אישה לא אפשר, מה שאין כן א פרוי קען דאס נישט טון, ווייל די מאן קען זאגן איך האלט נישט דערביי, ווי נישט ווי, אז דו העסט ארויסנעמען די פעפער פון די מויל אדער העסט זיך נישט אפוואשן, שוויצט עס, קומט א שמעק, אדער די מויל שמעקט, א מאן קען נישט לעבן מיט אזא פרוי, איז פארדעם ביי א פרוי הייסט די זאכן מומין, מה שאין כן ביי כהנים איז זיעה און ריח הפה אוודאי נישט קיין מום, אבער מזוהם, אז קומט ארויס א שמעק פון א מענטש וואס פון דעם קען מען נישט פטור ווערן, אוודאי הייסט עס א מום אויך ביי כהנים. זאגט אונז די גמרא ווייטער, איז די גמרא דן אויף די מום שומא האמיר געזען א פלעק אויפן הויט, וואס דאס האט די ברייתא אויך אויסגערעכנט דאס איז דא ביי פרויען וואס איז נישט דא ביי כהנים, פרעגט די גמרא האי שומא היכי דמי, וואסערע סארט שמעק רעדט מען דא, אי דאית בה שער, טאמער ס'איז דא אין דעם האר, איז הכא והכא פסלה, איז דאס א פסול אויך ביי כהנים, ווי מ'וועט שוין זען. אי דלא אית בה שער, טאמער ס'איז נישט דא קיין האר אין דעם, איז ווענדט זיך ווייטער, אי שומא גדולה היא, טאמער ס'איז א גרויסע פלעק, הכא והכא פסלה, איז אוודאי הייסט עס א מום אויך ביי כהנים. אי שומא קטנה היא, טאמער ס'איז א קליינע פלעק, איז הכא והכא לא פסלה, איז ביי כהנים הייסט עס טאקע נישט קיין מום, אבער ס'איז אויך נישט מסתבר אז ביי א פרוי זאל א קליינע פלעקעלע הייסן א מום. ווי זעהן מיר ביי כהנים די אלע זאכן? די תניא, אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, שומא שיש בה שער, א פלעק וואס האט אין דעם האר, הרי זה מום איז א מום ביי א כהן, אין בה שער טאמער ס'איז נישט דא האר איז גדולה הרי זה מום טאמער ס'איז גרויס איז דא איז אוודאי הייסט עס א מום, קטנה אין זה מום טאמער ס'איז קליין איז נישט קיין מום, ואיזוהי גדולה וואס מיינט גרויס פירש רבן שמעון בן גמליאל עד כאיסר האיטלקי, אזוי גרויס הייסט א גרויסע שומא, על כל פנים זעהן מיר אז ס'איז נישטא קיין חילוק צווישן א כהן און א פרוי לגבי א שומא אויך נישט, ענטפערט די גמרא, אמר ר' יוסי בר' חנינא, ענטפערט ר' יוסי בר' חנינא, אז אוודאי רעדט מען דא פון א קליינע שומא פון א קליינע פלעק, וואס ביי א כהן הייסט עס נישט קיין מום, איי ביי א פרוי איז נישט מסתבר אז א קליינע פלעק הייסט א מום? זאגט רבי יוסי ברבי חנינא ס'רעדט זיך בעומדת על פדחתה, ס'איז אויף איר שטערן, יעדער זעהט עס, וואס דארט איז אפילו א קליינע פלעק ביי א פרוי אויך א מום, פרעגט די גמרא, פדחתה? ראה ונפייס הוא, טאמער די מאן האט געזעהן אויפן פרוי אויפן שטערן א פלעק און אף על פי כן האט ער איר מקדש געווען, איז פשט ער האט עס געזעהן, און ער וויל עס, ער איז נתפייס געווארן, ס'גייט אים נישט אן, און ווי קען ער יעצט קומען מיט א טענה אז זי האט א פלעק אויפן שטערן, אמר רב פפא, ענפערט רב פפא, בעומדת לה תחת כיפה של ראשה, וזימנין דמתחזיא, וזימנין דלא מתחזיא, אז ס'ליגט אונטער אזא כיפה אזא שייטל עפעס עפעס אזא צודעק וואס זי טראגט, אמאל זעט מען עס אמאל נישט, מילא קען דער מאן זאגן אז ער האט עס נישט געזען ווען ער האט איר גענומען, יעצט האט ער עס געזען, און פאר אים הייסט דאס א מום, איז זאגט אויף דעם די ברייתא אז ס'הייסט טאקע א מום די מאן קען קומען מיט א טענה. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, הא מילתא מגברא רבה שמיע לי, די ווארט האב איך געהערט פון א גרויסע מענטש ומנו רב שילא, אז נשכה כלב ונעשה מקומה צלקת, טאמער א הונט האט געביסן א פרוי, און ס'האט זיך אויסגעהיילט אבער מ'זעט דארט א סימן, הרי זה מום הייסט אויך א מום ביי פרויען, זאגט די גמרא אמר רב חסדא, האט רב חסדא אויך געזאגט קול עבה באשה, א דיקע קול ביי א פרוי הרי זה מום, הייסט אויך א מום שנאמר, ווי שטייט אין פסוק אין שיר השירים, כי קולך ערב ומראך נאוה, זעהן מיר אז א פרוי דארף האבן א קולך ערב, א זיסערע קול, א דיקע קול הייסט א מום, זאגט די גמרא ווייטער תנא רב נתן ביראה, בין דדי אשה טפח, צווישן די דדי אשה טפח, און ווי די גמרא פארשטייט, וואס מיינט דאס סבר רב אחא בריה דרבא קמיה דרב אשי למימר, אז טפח למעליותא, אז טאמער ס'דא א טפח איז עס א שיינע זאך, ס'איז א גוטע זאך, אמר ליה רב אשי, זאגט רב אשי ניין פארקערט, גבי מומין תניא אז טאמער ס'דא א טפח איז דאס א מום, וכמה, וואס הייסט יא א שיינע א נארמאלע זאך, אמר אביי שלש אצבעות, דריי אצבעות, זאגט די גמרא ווייטער תניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא רב נתן אומר, כל אשה שדדיה גסין משל חברותיה הרי זה מום, טאמער די דדיה איז גרעסער פון די חבר'טעס איז דאס אויך א מום וכמה, וואס מיינט גרעסער? אמר ר' מיישא בר בריה דר' יהושע בן לוי משמיה דר' יהושע בן לוי, טפח, טאמער ס'איז גרעסער א טפח איז דאס א מום, פרעגט די גמרא מי איכא כי האי גוונא, איז דען דא בכלל אזא מציאות? ענטפערט די גמרא אין, דאמר רבה בר בר חנה, אני ראיתי ערביא אחת כ'האב געזען אן אראבקע שהפשילה דדיה לאחוריה והניקה את בנה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער דרך אגב אז מען האט געזען א מימרא פון רבי מיישא בר בריה דרבי יהושע בן לוי ברענגט די גמרא נאך א מימרא פון זיין נאמען שטייט אין פסוק אין תהילים ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון וואס די פסוק גייט ארויף אויף די זמן הגאולה אז גוים אין גלות עלן זען א איד ווי זיי עלן זען א איד עלן זיי זאגן לאמיר ארויפטראגן די איד צו ארץ ישראל יעצט וויאזוי ווערט גערופן דא א איד ואיש יולד בה, אז מ'העט זעהן א מענטש וואס איז געבוירן אין ארץ ישראל, א גוי העט זעהן א איד וואס איז געבוירן אין ארץ ישראל, העט מען אים ארויסשיקן צו ארץ ישראל. איז אויף דעם אמר ר' מיישא בר בריה דר' יהושע בן לוי, פון דער געדאפלטע לשון איש איש דרש'נט מען אז אחד הנולד בה, סיי איינער וואס איז געבוירן אין ארץ ישראל, וועלן די גויים אז זיי עלן אים טרעפן עלן זיי אים שיקן קיין ארץ ישראל, ואחד המצפה לראותה, און די זעלבע זאך א מענטש וואס ווארט און האפט צו זען ארץ ישראל, וועט אויך זיין די בחינה און ער וועט זוכה זיין ארויף צו גיין פון גלות. זאגט די גמרא אמר אביי, וחד מינייהו עדיף כתרי מינן, פשט איינס פון זיי פון די חכמי ארץ ישראל איז ווערט צוויי פון אונז פשט זענען צוויי מאל אזוי קלוג, צוויי מאל אזוי שארף, ווי די בני חוץ לארץ ווייל אוירא דארץ ישראל מחכים, און אביי דרשנ'ט עס אזוי דא איז דא וואס זאגן אז ער דרשנ'ט עס פון די איש ואיש יולד בה אז איינער וואס איז געבוירן ארץ ישראל איז א בחינה פון איש ואיש פון צוויי מענטשן פון חוץ לארץ פשט די ארץ ישראל'דיגע זענען אסאך שארפער פון די בני חוץ לארץ זאגט אבער די גמרא אמר רבא לייגט רבא צו וחד מינן כי סליק להתם עדיף כתרי מינייהו אז ווען סגייט ארויף א בבלי קיין ארץ ישראל דעמאלטס איז סיי די מעלות פון בבל מיט די ארץ ישראל צוזאמען איז דער חשוב'ער ס'טייטש ער איז צוויי מאל אזוי קלוג און צוויי מאל אזוי שארף ווי די ארץ ישראל'דיגע אליין און ווי ברענגט ער א ראיה? דהא רבי ירמי', דכי הוה הכא, רבי ירמי' ווען ער איז געווען אין בבל, לא הוה ידע מאי קאמרי רבנן, האט ער אפילו נישט פארשטאנען וואס די חכמים אין בבל האבן גערעדט, אבער כי סליק להתם, ווען ער איז געגאנגען צו ארץ ישראל, האט ער אזוי מין געשטיגן אז קרי לן ער האט גערופן די בבליים בבלאי טפשאי, אז די בבלים זענען טיפשים, און די ארץ ישראל'דיגע האבן נישט אזוי גערעדט, זעהן מיר אז ער האט געשטיגן נאך מער פון די בני ארץ ישראל. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, היו בה מומין ועודה בבית אביה, פשט דא רעדט מען פון א חתן וואס האט מקדש געווען א פרוי, ער האט גענומען א כלה, זי איז יעצט זיין ארוסה, מען האט נאכנישט חתונה געהאט, און יעצט ווערט די חתן געוואויר אז די כלה האט א מום, איז די חתן שרייט איך וויל איר נישט האבן איך וויל נישט חתונה מיט איר, אבער וואס? טוט זיך יעצט א ויכוח צווישן די חתן און די טאטע פון די כלה, פארוואס ווייל די חתן שרייט אז די כלה האט א מום, איך האב נישט געוואוסט זי האט געהאט א מום, ווען איך וואלט געוואוסט איז די גאנצע זאך א מקח טעות, און ממילא די חתן זאגט איך האלט נישט ביים צאלן כתובה, די טאטע פון די כלה שרייט וואס עפעס, די מום וואס דו זעסט דא איז הערשט געשען נאכדעם וואס דו האסט מקדש געווען די כלה נאך די אירוסין, און ממילא איז עס דיין פראבלעם, טאמער דו ווילסט א וועג ארויס מוזטו באצאלן כתובה, איז אזא וויכוח איז דא צווישן די חתן מיט די טאטע פון די כלה, איז די דין זאגט די משנה, האב צריך להביא ראיה שמשנתארסה היו בה מומין הללו ונסתחפה שדהו, די טאטע איז דער וואס דארף ברענגען א ראיה אז די מומין איז טאקע געשען נאך די אירוסין, טאמער ברענגען א ראיה אז עס איז געשען נאך די אירוסין, דעמאלטס טאקע איז נסתחפה שדהו, אזוי ווי א מענטש וואס פארקויפט א פעלד און עס ווערט פארפלייצט, קען ער נישט צוריק גיין שפעטער צום מוכר אז די פעלד איז פארפלייצט געווארן, יא ס'איז פארפלייצט געווארן נאכדעם דו האסט עס געקויפט, איז די זעלבע זאך דא טאמער די טאטע קען ברענגען א ראיה קען ער זאגן פארן חתן נסתחפה שדהו ס'איז דיין פראבלעם דו דארפסט באצאלן כתובה, אבער טאמער די טאטע קען נישט ברענגען קיין ראיה איז אוודאי דארף די חתן נישט באצאלן כתובה, אבער זאגט די משנה וואס איז טאמער נכנסה לרשות הבעל זיי האבן חתונה געהאט און יעצט נאך די חתונה טרעפט די מאן א מום און ווייטער די מאן טענה'ט זיך מיטן טאטן די מאן שרייט חי וקיים די מום איז געשען פון פריער ס'איז אלעמאל דא געווען איך האב פון גארנישט געוואוסט ס'איז א מקח טעות איך וויל נישט באצאלן כתובה די כלה שרייט פון די אנדערע זייט וואס עפעס ס'איז א נייע מום די מום איז געשען נאכדעם וואס דו האסט מיר מקדש געווען און ממילא דארפסטו יא באצאלן כתובה איז דא טוישט זיך די דין דא איז הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא נתארסה היו בה מומין אלו והיה מקחו מקח טעות, דער מאן דארף ברענגען א ראיה אז די מומין איז געשען פאר די אירוסין, און טאמער ער קען נישט ברענגען אזא ראיה איז דארף ער אוודאי באצאלן כתובה, דברי ר' מאיר, אזוי זאגט ר' מאיר, וחכמים אומרים, חכמים זאגן, אז במה דברים אמורים, ווען איז דאס געזאגט געווארן אז דער מאן קען שרייען ס'א מקח טעות, דאס איז במומין שבסתר ביי מומין וואס מען זעט נישט וואס איז אונטער די בגדים אבל במומין שבגלוי אבער א מום וואס יעדער זעט זאגן די חכמים אינו יכול לטעון קען דער מאן גארנישט שרייען פארוואס ווייל דו האסט עס געזען און אז דו האסט עס געזען און אפילו הכי האסטו גענומען איז א סימן אז ס'איז דיר נישט אנגעגאנגען זאגן די חכמים נאך מער ואם יש מרחץ באותו עיר טאמער ס'איז דא א מרחץ אין יענע שטאט איז אף מומין שבסתר אינו יכול לטעון איז אפילו א מום שבסתר קען דער מאן אויך נישט שרייען אז כ'האב נישט געוואוסט און ס'איז א מקח טעות פארוואס מפני שהוא בודקה בקרובותיו, ווייל א מאן פאר ער נעמט א פרוי שיקט זיינע קרובות זאלן גיין אינעם מרחץ צוזאמען מיט די כלה בודק זיין צו זי האט א מום צו נישט, איז קען מען זיך פארלאזן אז ער האט אוודאי געשיקט די קרובות, און טאמער זיי האבן געטראפן א מום האט די מאן אוודאי געוואוסט דערפון, און אפילו הכי האט ער איר גענומען, איז קען ער נישט יעצט נישט קומען מיט קיין טענות. זאגט די הייליגע גמרא, איז אזוי, לאמיר איבער'חזר'ן די ערשטע צוויי ציורים וואס מ'האמיר געזען אין די משנה, ביי איין ציור די ערשטע ציור האמיר געזען אז די משנה האט געזאגט אז די טאטע דארף ברענגען א ראיה, און ביי די צווייטע ציור האמיר געזען די מאן דארף ברענגען א ראיה, איז וואס איז א חילוק צווישן די ערשטע ציור און די צווייטע ציור, לאמיר קודם פארשטיין טעכניש וואס די חילוק איז, לאמיר אריינזעצן די משנה, לאמיר געבן תאריכים, לאמיר געבן דעיטס, ווען יעדע זאך איז דא געשען איז לאמיר זאגן א מיידל איז געווארן א כלה ניסן תשפ דעמאלטס איז זי געווארן א ארוסה די חתונה איז געווען א יאר שפעטער ניסן תשפ א איז די ערשטע ציור אין די משנה רעדט זיך אז די מיידל איז נאך אן ארוסה פשט מען רעדט אינמיטן יאר תשפ קומט די חתן צו די כלה און ער זאגט איר אז איך ווייס דו האסט אויף זיך מומין און נאך מער ער זאגט איך ווייס די מומין איז שוין געשען תשע ט אדער פריער. די מומין איז שוין דא נאך פאר אונז זעמיר געווארן חתן כלה, אזוי זאגט דער חתן, דער טאטע פון דער כלה און די כלה אליין שרייען חי וקיים, נישט אמת, טאקע דא מומין, אבער די מומין זענען געשען תשפ, און ממילא, היות עס איז געשען נאכדעם וואס דו האסט איר גענומען, איז עס דיין פראבלעם דארפסטו באצאלן כתובה, איז ביי אזא ציור ביי די ערשטע ציור וואס האט די משנה געזאגט, דער טאטע דארף א ראיה ברענגען אז עס איז טאקע געשען תשפ, אז נישט, איז דער חתן פטור פון צו באצאלן כתובה, דאס איז די ערשטע ציור, יעצט די צווייטע ציור פון די משנה רעדט זיך כמעט די זעלבע זאך, פשט די טענה פון די חתן און די טענה פון די כלה איז די זעלבע, די חתן שרייט אז דער מום איז דא זייט תשע ט, און די כלה שרייט וואס עפעס דער מום איז הערשט געשען תשפ, נאר וואס איז די חילוק צווישן די ערשטע ציור און די צווייטע ציור, איז ווייל ביי די ערשטע ציור, רעדט זיך אז מיר שטיין מיר יעצט תשפ און מען שטייט נאך פארן חתונה און מען טענה'ט זיך ארום ווען איז געשען די מום עיין ט אדער פ דאס איז די ערשטע ציור, די צווייטע ציור רעדט זיך אז מען שטייט תשפ א נאך די חתונה און יעצט טענה'ט מען זיך ווען די מום איז געשען עיין ט אדער פ איז דארף מען פארשטיין פארוואס ביי די ערשטע ציור דארף די טאטע ברענגען א ראיה און ביי די צווייטע ציור דארף די חתן ברענגען א ראיה וואס האט זיך דא געטוישט? די וויכוח איז דאך די זעלבע ער שרייט אז ס'איז געשען עיין ט ער שרייט ס'איז געשען פ און וואס איז א חילוק וואו מען שטייט צו די מיידל איז נאך אן ארוסה אדער ס'איז געווען דא א חתונה אינצווישן וואס האט זיך געטוישט איז אזוי איידער מען גייט דא מסביר זיין די משנה לאמיר זיך דערמאנען א משנה וואס אונז האבן מיר געהאט דף יוד בית עמוד בית די משנה דארט האט געזאגט די משנה האט זיך גערעדט ביי א מאן וואס האט גענומען א פרוי און ער האט געוואוינט מיט איר און ער זעט אז זי האט נישט קיין בתולים און די פרוי זאגט פארן מאן אין הכי נמי כ'האב טאקע נישט קיין בתולים אבער ווייסט פארוואס משארסתני נאנסתי ווייל נאך די אירוסין האט מיך איינער מאנס געווען און מילא פארדעם האב איך יעצט נישט קיין בתולים אבער דו קענסט דיך נישט פטר'ן פון מיר צו באצאלן כתובה פארוואס ווייל די גאנצע אונסין דאס וואס מען האט מיך מאנס געווען איז געשען נאך די אירוסין און מילא ס'איז דיין פראבלעם דארפסט מיר געבן די גאנצע כתובה די מאן שרייט וואס עפעס איך האלט מען האט דיך מאנס געווען פון פריערט נאך פאר איך האב דיך גענומען און מילא די גאנצע זאך איז א מקח טעות איז פשט צו ער וויל זיך אינגאנצן פטר'ן פון כתובה אדער זיך פטר'ן פון א האלבע כתובה דאס האבן מיר דיבר דארט אבער על כל פנים ס'איז דא דא א וויכוח צווישן די מאן און די פרוי, און וואס איז די דין? איז דא דארט א מחלוקת רבן גמליאל און רב חייא, רבן גמליאל זאגט די פרוי איז באגלייבט, און ר' יהושע זאגט די מאן איז באגלייבט, וואס איז די מחלוקת? איז האבן מיר געזען דארט די מחלוקת איז וועמענס חזקה איז שטערקער, וואס איז פשט פשט אזוי, די פרוי האט א חזקת הגוף, יעדע פרוי האט א חזקת הגוף אז זי איז א בתולה, ווייל יעדע פרוי איז דאך געבוירן א בתולה, די מאן האט אויך א חזקה, א חזקת ממון, די געלט ליגט דאך ביי אים המוציא מחבירו עליו הראיה מען וויל דאך ארויסשלעפן פון אים געלט און די שאלה איז וועמענס חזקה איז שטערקער רבן גמליאל האלט אז די פרוי'ס חזקת הגוף איז שטערקער און דערפאר קען זי ארויסשלעפן די געלט פונעם מאן ר' יהושע זאגט ניין די חזקת ממון פון די מאן איז שטערקער און מען קען נישט מיט א חזקת הגוף ארויסשלעפן געלט דאס האבן מיר געזען דארט די מחלוקת צווישן רבן גמליאל און ר' יהושע, און ממילא מיט דעם וויל די גמרא מסביר זיין די חילוק צווישן די ערשטע ציור אין אונזער משנה און די צווייטע ציור אין אונזער משנה, זאגט די גמרא, טעמא דמייתי האב ראיה, אין די רישא פון די משנה אין די ערשטע ציור פון די משנה האבן מיר געזען אז דער טאטע דארף ברענגען א ראיה, הא לא מייתי האב ראיה טאמער ער ברענגט נישט קיין ראיה הבעל מהימן, קען דער מאן זאגן איך האלט נישט ביים צאלן כתובה, איז מני, ווער איז די תנא פון אונזער משנה? ר' יהושע היא דאמר לא מפיה אנו חיין, לכאורה די ערשטע פון ציור פון אונזער משנה שטימט מיט ר' יהושע פון דף יוד בית עמוד ב', וואס אזוי ווי ר' יהושע דארט זאגט אז א חזקת הגוף קען נישט צוברעכן א חזקת ממון, דא אויך האלט ר' יהושע אז די חזקת הגוף וואס די פרוי האט אז זי איז נישט קיין בעל מום, ווייל יעדער מענטש האט א חזקת הגוף אז ער האט נישט אויף זיך קיין מומין, יעצט פארשטייט זיך ס'קען נישט זיין די משנה רעדט פון אזא סארט מום וואס מ'איז געבוירן מיט דעם, ווייל ביי א מום וואס מ'איז געבוירן מיט דעם האט קיינער נישט קיין וויכוח צו ס'איז געשען תשע"ט אדער תש"פ ס'איז אינגאנצן נישט קיין וויכוח, נאר מ'רעדט דא פון א מום וואס איז געשען שפעטער, און מילא יעדער האט א חזקת הגוף אז ער האט נישט אויף זיך מומין, פשט די פרוי האט א חזקת הגוף, פון דעסוועגן האלט ר' יהושע אז א חזקת ממון איז שטערקער פון א חזקת הגוף. און פאר דעם ביי די ערשטע ציור פון אונזער משנה, אפילו טאקע אז די טאטע מיט די כלה ביידע שרייען חי וקיים אז די מום איז געשעהן תש"פ, פון דעסטוועגן קען די מאן שרייען ניין איך האב א חזקת ממון און ממילא געלט קענסטו נישט ארויסשלעפן פון מיר, איך האלט ס'איז געשעהן תשע"ט און איך דארף דיר נישט באצאלן די כתובה, און טאקע ווילאנג די טאטע וועט נישט ברענגען קיין ראיה איז די מאן באגלייבט, און ממילא שטימט די ערשטע ציור פון אונזער משנה טאמער מען וועט עס איינזעצן כשיטת רב שיע, אבער, זאגט די גמרא אימא סיפא, דארף מען אבער אזוי פארשטיין די צווייטע ציור, די צווייטע ציור האמיר געזען, נכנסה לרשות הבעל הבעל צריך להביא ראיה, אז טאמער די גאנצע מעשה געשענט נאכן חתונה, טאמער די וויכוח געשענט תשפ"א, דעמאלטס דארף די מאן ברענגען א ראיה, פארוואס דארף די מאן ברענגען א ראיה? לכאורה ווייל די חזקת הגוף פון די פרוי איז שטערקער פון זיין חזקת ממון, טעמא דמייתי הבעל ראיה הא לא מייתי הבעל ראיה האב מהימן, אתאן לרבן גמליאל דאמר נאמנת, דאס שטימט מיט רבן גמליאל, וואס רבן גמליאל זאגט טאקע אז א חזקת הגוף איז שטערקער פון חזקת ממון, און וואס איז פשט פון אונזער משנה? די ערשטע ציור קען שטימען מיט רב שיע און די צווייטע מיט רבן גמליאל, אבער מען קען דאך נישט איינזעצן די משנה ווי צוויי תנאים, אמר רב אלעזר, זאגט רב אלעזר, ניין, ס'טייטש אין הכי נמי, תברא מי ששנה זו לא שנה זו, אין הכי נמי, די צוויי ציורים פון אונזער משנה זענען צוויי באזונדערע תנאים, די ערשטע ציור גייט כשיטת רב שיע, די צווייטע ציור גייט כשיטת רבן גמליאל, און ממילא אין הכי נמי, דאס וואס אונז האמיר פריערט געוואלט זאגן אז די חילוק צווישן די ערשטע ציור און די צווייטע ציור איז ביי די ערשטע ציור טענה'ט מען זיך תש"פ און ביי די צווייטע ציור טענה'ט מען זיך תשפ"א, דאס איז נישט ריכטיג פשט, ס'איז טאקע נישט קיין חילוק, די ערשטע ציור קען זיין אז מען טענה'ט זיך תשפ"א, און די צווייטע ציור וואלט געווען די זעלבע דין ווען מען טענה'ט זיך תש"פ, ס'איז נישט קיין חילוק צו מ'טענה'ט זיך פאר די חתונה צו נאך די חתונה, אלעמאל וועט רב שיע האלטן אז די טאטע דארף ברענגען א ראיה פארוואס ווייל די מאן'ס חזקת ממון איז שטערקער פון די פרוי'ס חזקת הגוף, און אלעמאל וועט רבן גמליאל האלטן אז די מאן דארף ברענגען א ראיה פארוואס ווייל די פרוי'ס חזקת הגוף אז זי האט נישט אויף זיך קיין מומין, איז שטערקער פון זיין חזקת ממון וואס ער וויל זיך האלטן די געלט ביי זיך, אזוי פארענטפערט ר' אלעזר אונזער משנה, איז דרך אגב ברענגט די גמרא א זייטיגע מימרא אמר רבא זאגט רבא, א סתם א ידיעה זאלסט וויסן אין די זייט אז לא תימא רב שיע לא אזיל בתר חזקה דגופא כלל, זאלסט דיך נישט איינרעדן אז רב שיע רעכנט זיך אינגאנצן נישט מיט חזקת הגוף, נאר וואס, אלא כי לא אזיל רב שיע בתר חזקה דגופא, היכא דאיכא חזקה דממונא, נאר ווען ס'דא א חזקת ממון קעגן די חזקת הגוף, דארט האלט רב שיע אז חזקת ממון איז שטערקער פון חזקת הגוף, אבער אוודאי בעצם האלט רב שיע פון אזא זאך וואס הייסט חזקת הגוף אבל היכא דליכא חזקה דממונא, טאמער ס'איז נישטא קיין חזקה דממונא קעגן די חזקת הגוף איז אוודאי אזיל רב שיע בתר חזקה דגופא, האלט רב שיע אויך פון חזקת הגוף, ווי זעהן מיר אזא זאך? דתנן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין נגעים, די דין איז איינע פון די נגעים א בהרת, דארף האבן א סימן טומאה, טאמער עס האט נישט קיין סימן טומאה איז עס נישט טמא, איז וואס איז איינע פון די סימני טומאה? טאמער עס איז דא אויף דעם צוויי ווייסע האר, אבער די האר דארף געשען נאכדעם וואס ס'ווערט די נגע, מען לערנט ארויס פון פסוק, שטייט אין פסוק והנה נהפך שער לבן בבהרת, איז משמע אז די האר דארף געשען נאכן בהרת, טאמער פארקערט טאמער עס איז געווען דארט האר פון פריערט, און נאכדעם אויף דעם איז געקומען א בהרת אויף דעם איז געקומען א נגע, איז דאס נישט קיין סימן טומאה, און זאגט דארט די משנה אם בהרת קודם לשער לבן, טאמער די בהרת קומט פאר די האר, דעמאלטס טמא, אוודאי איז עס טמא, אבער טאמער פארקערט אם שער לבן קודם לבהרת, טהור איז עס טהור, וואס איז טאמער ספק, טאמער ס'איז א ספק וועלכע איז געקומען פריער, זאגט די משנה טמא, נעמט מען אן אז ס'איז טמא, ורבי יהושע אומר ר' יהושע קריגט זיך, און ר' יהושע זאגט כהה, כהה מיינט ס'איז ליכטיגער געווארן, מאי כהה, וואס מיינט דאס כהה, אמר רבה, כהה טהור, ער מיינט צו זאגן אז ס'איז ליכטיג געווארן פשט דער נגע איז טהור, פארוואס? ווייל היות וואס ס'דאך דא דא א ספק, ס'איז א ספק צו דער נגע איז טמא צו נישט וואס איז געקומען פריער די האר אדער די נגע, און יעדער מענטש האט דאך א חזקת הגוף אז ער האט נישט אויף זיך קיין נגעים, און ממילא גייט מען מיטן חזקת הגוף און מ'זאגט אז דער מענטש איז טהור. און וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר אז בעצם האלט ר' יהושע פון די מושג וואס הייסט חזקת הגוף, נאר ער זאגט אז ווען עס קומט צו חזקת ממון קען זיך א חזקת הגוף נישט קריגן מיט א חזקת ממון, איז על כל פנים מיט דעם האט ר' אלעזר פארענטפערט אונזער משנה אז די ערשטע ציור גייט מיט די שיטת ר' יהושע, די צווייטע ציור גייט מיטן שיטת רבן גמליאל, און ס'איז טאקע צוויי באזונדערע שיטות צוויי תנאים וואס האבן געלערנט די צוויי ציורים פון אונזער משנה, רבא אמר, רבא ענטפערט אן אנדערע תירוץ, און ווי רש"י איז מסביר, רבא זעצט דא איין די גאנצע משנה כשיטת רבן גמליאל, ווייל די הלכה איז ווי רבן גמליאל, און ממילא, העט מען מוזן טאקע זאגן אז אין די גאנצע משנה איז א חזקת הגוף, שטערקער ווי א חזקת ממון, איז אויב אזוי דארף מען פארשטיין די ערשטע ציור פון די משנה, פארוואס ביי די ערשטע ציור פון די משנה זאגט מען אז די טאטע דארף א ראיה ברענגען פארוואס, ער האט דאך דא די חזקת הגוף פון זיין טאכטער, איז אויף דעם ענפערט רבא, רישא כאן נמצאו וכאן היו, סיפא נמי כאן נמצאו וכאן היו, פשט אזוי, אוודאי אין הכי נמי, ביי די ערשטע ציור איז דא א חזקת הגוף, פון די כלה וואס איז שטערקער פון די חזקת ממון פון די מאן, אבער ס'איז אויך דא א כלל, ס'הייסט נישט ממש א חזקה לויט רש"י, אבער באלד וועט מען זען פונקט וואס דאס איז, אבער ס'איז דא אזא סארט חזקה וואס ווערט גערופן כאן נמצאו וכאן היו, האסט געטראפן דא עפעס איז א סימן אז ס'איז אלעמאל דא געווען, און ממילא ביי די ערשטע ציור פון די משנה, וואס די ערשטע ציור פון די משנה רעדט זיך ווען די כלה וואוינט נאך ביים טאטן אין שטוב, ס'איז נאך תש"פ, זי איז נאך אן ארוסה, און ממילא זאגט די חתן פארן כלה, כאן נמצאו וכאן היו, מ'האט געטראפן די מום דא אין דיין שטוב, איז א סימן אז ס'איז אלעמאל דא געווען, ס'איז דא געווען פריערט אויך, שוין געווען דא תשע"ט, שוין געווען דא פריערט אויך, און ממילא, ווי רש"י לערנט כאן נמצאו וכאן היו איז נישט קיין חזקה, אבער ס'צוברעכט די חזקת הגוף, פשט ס'איז א ריעותא אין די חזקת הגוף, דו שרייסט דו האסט א חזקת הגוף, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין מום, זאג איך דיר קוק, כאן נמצאו וכאן היו ס'איז דא יעצט א מום וואס איז יעצט דא, איז פשט ס'איז אלעמאל דא געווען, ווילאנג זי האט געוואוינט דא, פון ווען זי וואוינט דא וואס טייטש פון ווען זי איז געבוירן איז שוין געווען דא די מום, און ממילא די חזקת הגוף איז צובראכן, ברגע וואס די חזקת הגוף איז צובראכן, קומט יעצט די חזקת ממון פון די מאן, און דאס איז סוי דאס איז נאך יא דא, איז פאר דעם דארף די טאטע א ראיה ברענגען אז די מום איז טאקע געשען תש"פ, דאס איז ביי די ערשטע ציור פון די משנה, אבער ביי די צווייטע ציור פון די משנה, ביי די צווייטע ציור פון די משנה ווי טענה'ט מען זיך? נאכן חתונה, נאכן חתונה איז שוין נישט דא קיין כאן נמצאו וכאן היו, ווייל נאכן חתונה איז זי שוין ביים מאן אין שטוב, איז דאס וואס שטייט דא סיפא נמי כאן נמצאו כאן היו, איז נישט די נקודה אז כאן נמצאו כאן היו אז ס'איז געשען ביים מאן אין שטוב נאר די נקודה איז ס'איז מער נישט דא די כאן נמצאו כאן היו וואס איז אמאל געווען ווען זי האט נאך געוואוינט ביים טאטן און במילא אז ס'איז נישט דא קיין כאן נמצאו כאן היו איז די חזקת הגוף נאך דא און די חזקת הגוף איז אוודאי שטערקער פון די חזקת ממון און פאר דעם דארף די מאן ברענגען א ראיה אז די מום איז געשען תשע"ט, דאס איז די חילוק צווישן די ערשטע ציור און די צווייטע ציור, ביי די ערשטע ציור איז דא א כאן נמצאו כאן היו וואס צוברעכט די חזקת הגוף, און ביים צווייטן ציור איז דאס נישט דא. איתיביה אביי, פרעגט אבער אביי א קשיא אויף רבא פון אונזער משנה, מיר האבן געזען די משנה, נכנסה לרשות הבעל, הבעל צריך להביא ראיה, שעד שלא תתארס היו בה מומין אלו והיה מקחו מקח טעות. פשט אזוי ביי די צווייטע ציור פון די משנה האבן מיר געזען אז טאמער די מאן וויל זיך פטר'ן פון צו באצאלן כתובה דארף ער א ראיה ברענגען אז תשע"ט איז שוין געווען די מומין, פרעגט אויף דעם אביי פארוואס עד שלא תתארס אין משתתארס לא ואמאי לימא כאן נמצאו וכאן היו, פשט אזוי זאגט אביי מען דארף נאך אלץ פארשטיין די צווייטע ציור פון די משנה פארוואס דארף די מאן א ראיה ברענגען אז די מומין זענען דא געווען תשע"ט, איך וואלט געזאגט סאך בעסער זאגט אביי זאל די מאן א ראיה ברענגען אז די מומין זענען דא געווען תש"פ, און ברגע וואס ער קען א ראיה ברענגען האט עדים אז די פרוי האט געהאט די מומין תש"פ, איז פשט זי האט געהאט די מומין ביים טאטן אין שטוב, ברגע וואס זי האט געהאט די מומין ביים טאטן אין שטוב ווייל כ'האב דאך עדים אז זי האט דארט געהאט מומין, איז כאן נמצאו כאן היו, ברגע וואס כאן נמצאו כאן היו, צוברעכט זיך די חזקת הגוף, ברגע וואס ס'איז נישטא קיין חזקת הגוף, איז דאך די חזקת ממון פון די מאן שטערקער, זאל די מאן, קענען קומען מיט א טענה אז כ'האב עדים אז די פרוי האט געהאט די מום תש"פ, אבער אין די משנה האט מען נישט געזען אזוי, אין די משנה האט מען געזען אז טאמער די מאן וויל זיך פטר'ן פון צו באצאלן כתובה דארף ער א ראיה ברענגען אז די מום איז נאך געווען תשע"ט, פארוואס און ממילא ברענגט ער דא א ראיה קעגן רבא, פרעגט אפ רבא אז קענסט נישט קומען כאן נמצאו כאן היו, דאס איז די חילוק צווישן די ערשטע ציור און די צווייטע ציור, ווייל זעסט דאך אז ביי די צווייטע ציור העלפט נישט א ראיה אז די מומין זענען דא געווען תש"פ, אמר ליה, ענפערט רבא צו אביי ביסט נישט גערעכט, פארוואס? משנתארסה, משום דאיכא למימר חזקה אין אדם שותה בכוס, אלא אם כן בודקו, והאי ראה וניפייס הוא, זאגט רבא, ס'איז דא א חזקה אז א מענטש טרינקט נישט פון א גלעזל וואס ער איז נישט בודק, פשט א מענטש האט נישט חתונה מיט א פרוי פאר ער איז איר נישט בודק, און ממילא זאגט רבא, וואס קומט דא די מאן? די מאן קומט שרייען צום טאטן, איך האב א ראיה אז דער מום איז דא געווען תש"פ. זאגט די טאטע, איז וואס? וואס ווילסטו מיר קומען זאגן מיט דעם? אז האסט יעצט א כאן נמצא כאן היה וואס צוברעכט מיין חזקת הגוף? זאגט די טאטע, ר' איד, איך האב נאך א חזקה קעגן דיר, פארוואס האסטו חתונה געהאט מיין טאכטער? פארוואס האסטו גענומען? פארוואס האסטו נישט בודק געווען? איז פשט אוודאי דו האסט יא בודק געווען, און דו האסט מוותר געווען אויף דעם, איז קום מיר נישט יעצט מיט קיין טענות, דו האסט מוחל געווען אויף אלע דיינע טענות, והא ראיה, דו האסט חתונה געהאט מיט איר, אזוי זאגט רבא, פרעגט אביי איך פארשטיי נישט גייט פאר, אי הכי טאמער דאס איז טאקע א טענה, איז עד שלא תתארס נמי, זי זאל זאגן די זעלבע זאך טאמער די מאן ברענגט א ראיה אז די מום איז געווען תשע"ט, ס'הייסט לאמיר זאגן ביי די צווייטע ציור פון די משנה, די מאן ברענגט א ראיה אז די פרוי האט געהאט א מום תשע"ט און ממילא וויל ער נישט באצאלן כתובה, זאגט אביי צו רבא טאמער דו ביסט גערעכט אז די פרוי קען ענטפערן פארן מאן אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בדקו, איז זאל זאגן די זעלבע טענה, וואס זאגסטו איך האב געהאט דעם מום תשע"ט? איך האב טאקע געהאט דעם מום תשע"ט, דו האסט געוואוסט פון דעם, דו האסט עס געזען, דו האסט מוותר געווען, קום מיר נישט יעצט מיט קיין טענות אז דו ווילסט נישט צאלן כתובה, אלא נאר, אוודאי איז דאס נישט קיין טענה, ווייל אמרינן, אונז האבן מיר פון די אנדערע זייט אן אנדערע חזקה, חזקה אין אדם מפייס במומין, אז ס'דא א חזקה אז א מענטש איז נישט מוחל קיין מומין, ער איז נישט מוותר אויף קיין מומין, און ממילא קום מיר נישט מיט אזא קלארקייט אז ס'איז זיכער אז די מאן האט געוואוסט, ניין ווען די מאן וואלט געוואוסט וואלט ער נישט חתונה געהאט מיט איר, און ממילא הכא נמי חזקה אין אדם מפייס במומין, קענסט נישט קומען שרייען אז דער מאן האט געוואוסט, ווייל דער מאן קען שרייען אז ס'דא א חזקה אז איך ווייס נישט ווייל איך וואלט ווען געוואוסט וואלט איך איר נישט גענומען, אלא נאר, ענטפערט רבא אזוי, און איידער מיר זעהן רבא'ס תירוץ אינעווייניג, לאמיר עס אויסשמועסן אויסעווייניג, איז קודם לאמיר נאכאמאל איבערגיין די אלע חזקות וואס איז דא לטובת די פרוי, און די אלע חזקות וואס איז דא לטובת די מאן, איז לטובת די פרוי איז דא צוויי חזקות, ס'דא איין חזקה וואס א פרוי האט א חזקת הגוף, אז זי האט קיינמאל נישט געהאט קיין מום, און א צווייטע חזקה אז אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בדקו והאי ראה וניפייס הוא א מענטש האט נישט חתונה מיט א פרוי טאמער ער האט נישט קודם בודק געווען און אז ער האט חתונה געהאט מיט איר איז א סימן אז ער האט גוט געוואוסט פון אלע אירע מומין און ער האט מוותר געווען אויף דעם דאס איז די חזקות וואס איז לטובת די פרוי יעצט לטובת די מאן איז אויך דא אפאר חזקות איין חזקה האט די מאן די חזקת ממון די געלט ליגט דאך ביי אים. אבער, אזוי ווי מען האט געשמועסט, טאמער די פרוי האט א חזקת הגוף, האלט רבן גמליאל אז די חזקת ממון איז כאילו ס'איז נישט דא. פשט, טאמער ס'דא א חזקת הגוף אויף די זייט, איז די חזקת ממון וואס די מאן האט, כאילו ס'איז לופט. ס'איז אינגאנצן מען רעכנט זיך אפילו נישט מיט דעם. אבער, ווי נישט ווי ס'איז דא אזא חזקה. שפעטער איז דא א חזקה, פון כאן נמצא וכאן היה. טאמער די מאן קען א ראיה ברענגען אז די מום איז געווען תש"פ נאך ביים טאטן אין שטוב איז געווען א מום, איז כאן נמצא כאן היה האבן מיר אויך געשמועסט ס'איז נישט קיין גאנצע חזקה, רש"י האלט ס'איז נאר א ריעותא אין די חזקת הגוף, אבער ווייטער, דאס העלפט פארן מאן. און די דריטע חזקה וואס די מאן האט איז אז אין אדם מפייס במומין א נארמאלע מענטש איז נישט מוותר אויף קיין מומין, און ממילא קען די מאן שרייען ווען איך וואלט געוואוסט אוואדע וואלט איך נישט מוותר געווען, דאס איז די חזקות וואס איז לטובת די מאן, און ממילא מיט דעם פארענטפערט רבא אונזער משנה, איז לאמיר קודם אריינטראכטן די ערשטע ציור פון די משנה, פארוואס דארף די טאטע א ראיה ברענגען אז די מומין וואס איז דא ביי די טאכטער איז הערשט געשען תש פ, פארוואס דארף נישט די מאן א ראיה ברענגען, איז ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט, לאמיר טראכטן וואסערע חזקות ביי די ערשטע ציור פון די משנה האט די פרוי, און וואסערע חזקות האט די מאן, איז די פרוי האט נאר איין חזקה א חזקת הגוף, די צווייטע חזקה פון אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו והאי ראה ונפייס הוא, דאס איז נאר א חזקה נאך די חתונה, פארן חתונה איז בכלל נישט דא אזא חזקה, און ממילא די איינציגסטע חזקה וואס די פרוי האט איז א חזקת הגוף, אבער קעגן דעם האט די מאן די חזקה פון כאן נמצא כאן היה, די כאן נמצא כאן היה צוברעכט איר חזקת הגוף, און ממילא פארלירט זי איר חזקת הגוף, יעצט וואס האט די מאן? די מאן האט א חזקת ממון, איז פארדעם ביי די ערשטע ציור די חזקת ממון פון די מאן איז שטערקער פון איר חזקת הגוף, דערפאר דארף זי מיט די טאטע א ראיה ברענגען און נישט די מאן. מיט דעם פארשטייט מען די ערשטע ציור פון די משנה. לאמיר יעצט גיין צום צווייטן ציור, פארשטיין פארוואס ביי די צווייטע ציור איז די איינציגסטע וועג וואס די מאן קען זיך פטר'ן פון כתובה איז טאמער ער ברענגט א ראיה אז תשע ט האט זי געהאט א מום. איז די הסבר פון דעם איז אזוי, לאמיר זאגן אונז שטייען יעצט ביים צווייטן ציור, ס'איז תשפ א, די פארפאלק האט שוין חתונה געהאט און די מאן קומט שרייען האסט א מום און איך האב א ראיה אז תש פ האסטו שוין געהאט די מום און במילא וואסערע חזקה האט די פרוי די פרוי האט א חזקת הגוף קומט די מאן און די מאן שרייט צום פרוי טאקע האסט א חזקת הגוף אבער איך האב א ראיה אז תש פ האסטו שוין געהאט א מום און תש פ האסטו דאך געוואוינט ביים טאטן אין שטוב כאן נמצא כאן היה די כאן נמצא כאן היה צוברעכט דיין חזקת הגוף איך וויל זיך האלטן יעצט מיין כתובה געלט, כ'האב א חזקת ממון. איז אויף דעם ענטפערט די פרוי צוריק צו די מאן, דריי נישט א קאפ, לאמיר שוין זאגן האסט א ראיה געברענגט כאן נמצא כאן היה, כ'בין לאמיר זאגן כ'בין אלעמאל געווען א בעל מום, פון דעסטוועגן פארוואס האסטו מיך גענומען? אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו, פון דעם אז דו האסט מיר גענומען, דאס אז דו האסט חתונה געהאט מיט מיר, איז א ראיה אז דו האסט מוותר געווען אויף אלע מיינע מומים. און ממילא קענסטו נישט יעצט קומען מיט א כאן נמצא כאן היה ווייל אפילו אז דו וועסט מיך אויפווייזן כאן נמצא כאן היה האב איך א חזקה קעגן דיר אז אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו. איי אויב אזוי וואס העסטו מיר ענטפערן? העסטו מיר ענטפערן אז דו האסט אויך א חזקה אז אין אדם מפייס במומין, א מענטש האט נישט חתונה מיט א בעלת מום. איז אויף דעם קען די פרוי ענטפערן פיין אבער וויפיל חזקות האסטו? איין חזקה, אין אדם מפייס במומין, וויפיל חזקות האב איך? צוויי חזקות, סיי די חזקת הגוף, און סיי די חזקה אז אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו, איי עסטו מיר ענטפערן, אזוי זענען די ראשונים מסביר, עסטו מיר ענטפערן דו האסט אויך נאך צוויי חזקות, דו האסט א חזקת ממון, און דו האסט א חזקת כאן נמצא כאן היה, איז אויף דעם די תירוץ די ביידע זענען גארנישט ווערט ביי די ציור, פארוואס? ווייל חזקת ממון איז נישט ווערט, ווייל וואו ס'איז דא א חזקת הגוף איז גארנישט ווערט חזקת ממון אזוי האט מען דאך געשמועסט ר' גמליאל האלט אז דארט איז דא א חזקת הגוף קוק איך בכלל נישט אן חזקת ממון ס'איז לופט איז קום מיר נישט מיט דיין חזקת ממון ס'איז גארנישט ווערט איי ווילסטו קומען מיט דיין כאן נמצא כאן היה איז צוויי נקודות קודם כל האט מען געשמועסט לויט רש י די כאן נמצא כאן היה איז נישט קיין חזקה ס'איז סך הכל א ריעותא אין די חזקת הגוף איז טאקע ווען ס'איז נאר דא א חזקת הגוף קענסטו קומען מיט א כאן נמצא כאן היה דאס צו צוברעכן, אבער ברגע וואס איך ענטפער דיך אויף דיין כאן נמצא כאן היה חזקה אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו, איז די גאנצע כאן נמצא כאן היה ארויס פון פענסטער און קענסט עס מער נישט טענה'ן, דאס איז איין נקודה. חוץ פון דעם, וואס די ראשונים זענען מסביר, איז כאן נמצא כאן היה אליינס קען מען נישט רופן א חזקה, פארוואס? ווייל חזקה איז נאר א זאך וואס בעצם ארבעט אליין, חזקת הגוף לכשלעצמו ארבעט אליין, קענסט עס פרובירן צו צוברעכן אבער חזקת הגוף אליין איז א חזקה. די זעלבע זאך די חזקה אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו אליין איז א חזקה. מה שאין כן, די טענה פון כאן נמצא כאן היה אליין איז נישט קיין חזקה. ווייל ווען דער מאן שרייט כאן נמצא כאן היה, וואס ענטפערט די פרוי? פיין, כאן אין כאן נמצא כאן היה, טאקע, ס'איז אלעמאל דא געווען. אבער אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו, דו האסט זייער גוט געוואוסט פון דעם און פון דעסוועגן האסט מיר גענומען. זעהן מיר אז כאן נמצא כאן היה אליין איז גארנישט ווערד. מ'דארף אלעמאל צוטשעפען צו דעם א צווייטע זאך, מ'מוז דא צוטשעפען די אין אדם מפייס במומין, און מילא רעכן איך זיך נישט מיט די מאן'ס חזקת ממון, נישט מיט די מאן'ס כאן נמצא כאן היה, וואס איז ער געבליבן? מיט איין חזקה, א חזקה אז אין אדם מפייס במומין, נו, האלט איך מיט איין חזקה, די פרוי האט צוויי חזקות, סיי די חזקת הגוף, און סיי די חזקה אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו, דערפאר די פרוי'ס צוויי חזקות זענען שטערקער פונעם מאן, און די מאן וועט דארפן צאלן די געלט חוץ אויב ער ברענגט א ראיה אז די מום איז שוין געווען דא תשע"ט, פארוואס? וואס טוט ער אויף אז ער ברענגט א ראיה אז די מום איז געווען דא תשע"ט? ווייל ברגע וואס ער קען א ראיה ברענגען אז די מום איז שוין געווען דא תשע"ט, פארלירט יעצט די פרוי די חזקת הגוף. ווייל וואס איז איר חזקת הגוף? אז זי האט נישט געהאט קיין מומין. איך ברענג דיך א ראיה האסט יא געהאט א מום. האסט געהאט א מום פאר איך האב דיך בכלל גענומען. יעצט ברגע וואס זי פארלירט איר חזקת הגוף, אטאמאטיש באקומט דער מאן צוריק זיין חזקת ממון, ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט חזקת ממון איז לופט ווילאנג ס'איז דא א חזקת הגוף, אבער נישט ווען ס'איז דא א חזקת הגוף, און מילא יעצט אזוי דער מאן האט יעצט א חזקת ממון, די פרוי פארלירט איר חזקת הגוף, אבער וואס? די פרוי האט נאך אלץ איר חזקה אז אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו, אבער דער מאן ענטפערט צוריק אויף דעם, איך האב אויך די חזקה אז אין אדם מפייס במומין, נישט נאר כ'האב די חזקה אין אדם מפייס במומין, כ'האב א חזקת ממון, און מילא יעצט איז דער מאן שטערקער פון דער פרוי, איז פארדעם ווען דער מאן ברענגט א ראיה אז תשע"ט איז שוין געווען דא די מומין, פארדעם געווינט דער מאן, און דער מאן קען זיך פטר'ן פון כתובה. דאס זאגט דא רבא, לאמיר זען אינעווייניג, אלא נאר זאגט רבא משנתארסה, טאמער ער ברענגט א ראיה אז די מומין איז געווען תש"פ העלפט עס אים נישט, פארוואס? משום דאיכא תרתי חזקה ווייל די פרוי האט צוויי חזקות העמד הגוף על חזקתו דאס איז איין חזקה און די צווייטע חזקה איז וחזקה אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו והאי ראה וניפייס הוא און מילא אז זי האט די ביידע חזקות וואס האט די מאן מאי אמרת חזקה אין אדם מפייס במומין הוה חדא במקום תרתי איז איינס קעגן צוויי וחדא במקום תרתי לא אמרינן און די איין חזקה פון די מאן העלפט נישט קעגן די צוויי חזקות פון די פרוי און אזוי ווי אונז האמיר אויסגעשמועסט די חזקת ממון פון די מאן איז אויך ארויס פון די פענסטער, ברגע וואס די פרוי האט א חזקת הגוף, און די זעלבע זאך די חזקה פון כאן נמצא כאן היה קען מען אויך דא נישט רעכענען אלס חזקה, ווייל ווי מען האט געשמועסט ס'איז אזא האלבע חזקה אדער ס'איז בכלל נישט קיין חזקה, מען קען עס דא נישט רעכענען. אבער וואס וואס איז טאמער די מען די מאן ברענגט א ראיה אז ס'איז געשען תשע"ט, עד שלא תתארס ס'איז געשען פארן אירוסין, דעמאלטס העמד הגוף על חזקתו לא איכא למימר, פארלירט די פרוי איר חזקת הגוף, מאי איכא וואס האט זי יא, א חזקה דאין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו והאי ראה וניפייס הוא, אדרבה די מאן האט קעגן דעם אויך די חזקה, חזקה אין אדם מיפייס במומין, און די מאן האט נאך א חזקה, א חזקת ממון, העמד ממון על חזקתו, און די מאן פטר'ט זיך פון כתובה. איז אזוי פארענטפערט רבא אונזער משנה. רב אשי אמר, רב אשי ענטפערט אן אנדערע תירוץ א דריטע מהלך אין די משנה, זאגט רב אשי אסאך פשוטער, ווייטער רב אשי רעדט זעצט איין די גאנצע משנה כשיטת רבן גמליאל, אבער זאגט רב אשי, רישא מנה לאבא בידך, וסיפא מנה לי בידך, זאגט רב אשי זייער געשמאק, די רישא רעדט זיך ווער קריגט זיך מיט וועם, ווער שלאגט זיך מיט וועם, די טאטע פון די מיידל שלאגט זיך מיטן מאן, ער קריגט זיך מיטן מאן, נישט די מיידל אליין, פארוואס? ווייל טאמער די מאן וועט דארפן באצאלן כתובה צו וועם גייט די כתובה? צום טאטן, ווייל די מיידל איז נאך ביים טאטנס רשות, און דערפאר אז די טאטע קריגט זיך מיטן מאן קען די טאטע נישט קומען מיט א טענה אז כ'האב א חזקת הגוף ווייל חזקת הגוף העלפט נאר ווען ס'איז די אייגענע גוף, נישט ווען ס'איז יענעמס גוף, נישט ווען ס'איז דיין טאכטערס גוף, ווייל ווי די מפרשים זענען מסביר, די דין וואס מ'האט געזען אז לויט רבן גמליאל, איז חזקת ממון אזוי ווי לופט, ווען ס'קומט צו חזקת הגוף דאס איז נאר ביי די אייגענע גוף, נישט ביי יענעמ'ס גוף, און דערפאר טאקע אין די רישא איז די דין אז די טאטע דארף א ראיה ברענגען, ווייל ער האט נישט דא א חזקת הגוף וואס העלפט אים, מה שאין כן די סיפא, וואס די מיידל האט שוין חתונה געהאט, זי איז ארויס פון רשות פון טאטן, זי אליין שלאגט זיך ארום מיטן מאן וועגן די כתובה געלט, דא האט זי די חזקת הגוף, אז זי האט די חזקת הגוף קען זי עס אוודאי נוצן קעגן די מאן, און די מאן איז דער וואס וועט דארפן א ראיה ברענגען. איתיביה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי, פרעגט רב אחא בריה דרב אויא פון רב אשי פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, מודה ר' מאיר במומין הראויין לבא עמה מבית אביה, שעל האב להביא ראיה. פשט אז אפילו ביי די צווייטע ציור פון די משנה אז מען רעדט נאכן חתונה, טאמער די פרוי האט אזא סארט מום, וואס אויף די מום איז ניכר אז ס'קען זיין ס'איז געשען פארן חתונה, דעמאלטס טוישט זיך די דין, דעמאלטס נישט די מאן דארף ברענגען א ראיה, נאר די טאטע דארף ברענגען א ראיה. פרעגט ער פארוואס ואמאי, מנה לי בידך הוא, דו האסט דאך יעצט מסביר געווען אז נאך די חתונה האט די פרוי איר חזקת הגוף וואס העלפט איר צו, איז פארוואס פלוצלינג דא דארף זי ברענגען א ראיה? ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן ביתרת, דא רעדט מען נישט פון א מום וואס קען זיין ס'איז געשען פארן חתונה, דא רעדט מען פון א גראבע מום פון א איבעריגע פינגער וואס ס'מוז זיין ס'איז געשען פארן חתונה, איז ביי אזא ציור אז ס'איז דא אזא מין מום וואס מוז זיין ס'איז געשען ווען זי איז געבוירן, דארט אוודאי דארף זי ברענגען די ראיה. פרעגט די גמרא יתרת מאי ראיה מייתי, וואס דארף זי ברענגען א ראיה אז ס'איז איר צוגעוואקסן א איבעריגע פינגער נאך זי איז געווארן א כלה, תש"פ איז איר געוואקסן א איבעריגע פינגער, קען דען זיין אזא זאך? זאגט די גמרא ניין, ראיה דראה וניפייס הוא, זי דארף א ראיה ברענגען, די טאטע דארף א ראיה ברענגען, אז די מאן האט עס געזען פאר ער האט איר גענומען, און ער איז נתפייס געווארן, ער האט מוותר געווען אויף דעם, דעמאלטס אז זי קען ברענגען אזא ראיה, דארף די מאן באצאלן כתובה, אבער אז נישט, קען זיך די מאן פטר'ן ביי אזא אופן פון כתובה.